גוד מארנינג טו אלל די חשובע ליסענערס, איי העוו סאם ווערי בעד ניוז טו שעיר וויט יו, א גוטן מארגן צו אלע חשובע צוהערער, איך האב זייער זייער שלעכטע נייעס צו שעירן מיט ענק, פירסט איים גאנא גיוו איט אין ענגליש און נאכדעם אין אידיש. און וואס איז נייעס? דער איז אן ארטיקל דעט דוב הייקינד איז סעיאינג דעט דער איז א דאקטער פאר טען יערס וואז מאלעסטינג טשילדרען, באדערינג טשילדרען, מאלעסטינג טשילדרען, דאזענט גיוו אוט די נעים און הי וואנטס עוועריבאדי שוד.

וועי, עט די ענד אוו די דעי וויל העוו אנאדער פיו דאקטערס לייק דעט פאר יערס ענד יערס טו קאם, ענד דעיל בי רעיפינג ענד מאלעסטינג אווער קאמיוניטי, און איט העז טו סטאפ, איטס עבאוט טיים. יעצט האב איך גענדיגט ענגליש, יעצט קומט דאס אידישע. געווען די ספיקער אויף די האוז אזא איש מכובד אין אלבעני, שעלי סילווער הייסט ער, עניוועי, און איך זאג פאר דוב הייקינד אויך, כ'האב אים געזאגט אז ס'געגנב'ט דאס געלט וועסטו באצאלן דערפאר, קודם האט ער שוין עפעס אנגעשטינקען אזוי אז מ'לאזט אים נישט לויפן. געזאגט מער אז ס'איז געווען א מולען קאמישען וואס דער גאווערנער האט עס מבטל געווען יעצט פייט מען אונז אז מען זאל עס עפענען סע סע גאנצע זאכן בקיצור לויפן לויפט ער נישט מער זאגן זאגט ער פארוואס ווייל ער איז צו אלט אבער ס'איז גארנישט ער שטייט אין גרויסע משפטים די פארטיי לאזט אים מסתם נישט לויפן און ער איז יעצט ארויס געקומען אז שוין צען יאר וואס ער ווייסט פון דעם דאקטער און מען זאל אים שיקן די אינפארמעישן וויל איך זאגן פארן עולם אזוי וואס איז געווען ווייסט מען נאך נישט דעם נאמען ווייסט מען נאך נישט נאר איך וויל בעטן דעם עולם טאמער א דאקטער האט געטאטשט זאלסטו נישט גיין צו דוב הייקינד ווייל דוב הייקינד גייט מאכן א דיעל מיטן דאקטער אונטערן טיש צו אויפן טיש און עטס עטס בלייבן אויסגעשפילט אזוי ווי ער האט געטון מיט נחום קליין ער האט געזאגט ער האט פעיפערס פון הונדערט טאטעס וואס האבן אים אריינגעשיקט אז מען האט געטאטשט זייערע קינדער וואס איז געווארן? ס'איז שטיל געווארן הע נחום קליין האט דאס געלט הע הע ער האט א שותף דער טארטיקאווער רב איז זיין שותף סאו הי העז די מאני. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, אויב דו האסט א פראבלעם ער האט דיך געטאטשט אדער עניטינג, נעם דיך צוזאם און גיי אראפ צו די פאליס פון די סעקשועל קאמפלעינטס, און אז איינער וויל מען זאל מיט מיטגיין, איך האב מענטשן וואס וועלן מיט ענק גערן מיטגיין, איי העוו נאו פראבלעם מיטגיין מיט ענק און מיט ענק ארויסהעלפן, און וואס עטס עטס דארפן, מארעל סופארט אדער עניטינג, עטס עטס באקומען. זאלסט נישט גיין צו דוב הייקינד ער איז א ליגנער און א גנב און א פארברעכער, פלוצלינג האט ער זיך גענומען אויף נחום קליין, ער ווייסט אויכעט שוין יארן וואס דארט גייט פאר, און פלוצלינג האט ער זיך גענומען אויף עפעס א דאקטער וואס ער ווייסט אויך שוין יארן, ער זאגט אליינס טען יערס עגאו איי הערד אבאוט איט, יעצט איך'ל ענק אויסלערנען, מענטשן פרעגן מיך אפשר מאכסטו אמאל א טעות זאגסט אויף איינעם אז ער איז א נואף און ער איז נישט, האב איך יעדעם געזאגט אזוי, איך האב קיינמאל נישט געזאגט אויף איינעם ער איז א נואף. א נואף איז יעדער, ס'איז נישט דא דער מענטש אין דעם דור און אין פריערן דור און משה רבינו'ס דור וואס דו'סט עם איבערלאזן מיט א נאקעטע נקבה און ער זאל זי נישט בועל זיין. יחידי סגולה איז יא דא, רבי עקיבא איז געווען צוויי שיקסעס האבן עם געוואלט מאכן זינדיגן א גאנצע נאכט און ער האט זיך אפילו נישט געמאכט וויסנדיג, האבן זיי עם געפרעגט אינדערפרי זאג מיר דו ביסט נישט יומען? האט ער געזאגט יומען? עטס ווייסט ווי ס'עטס שטינקטס פון די נבילות און טרייפות וואס עטס עסטס צוזאם? פוי, עס שטינקט זיך גרויליג, כ'האב שיעור געבראכן א גאנצע נאכט, דאס איז א יחיד בדורו, רבי עקיבא, נאך אפאר צדיקים, מתיא בן חרש, אבער די איבריגע איז יעדער איז וואלנערעבל אז מ'זאל וואוינען מיט א שיקסע, און מיט א איד, מיט עניבאדי, קוק וואס איז געווען שבט שמעון, די נשיא פון שבט שמעון, ס'איז דא אין די קבלה ספרים אז דאס איז דער שמעון שם עון, די תיקון פון רבי שמעון בן יוחאי פון זיצן אין די הייל די דרײַצן יאר דאס איז געווען די תיקון פאר ער האט געטשעפעט משה רבינו'ן בת יתרו מי התירה לך אזוי דא אין די ספרים דאס זענען די הויכע קבלה ספרים עניוועי וויל איך יעצט זאגן למעשה וואס דא גייט זיין איף יו העוו א קאמפלעינט אן עניבאדי אויף א דאקטער אן עניבאדי

פאראיבל לאמיך מיך חלילה סוען, איך קען דיך דיך, איי איי לוק די וועי יו ווארקינג, עניוועי איז אז איינער האט א פראבלעם זאל ער מאכן זיכער ער גייט צו די סעקס קריים יוניט און ער גיבט איבער זיין קאמפלעינט אליינס און ער באקומט א צעטל אז ער האט קאמפלעינט, נאכדעם זאל ער האלטן אין איין קאלן זיי געבן א רעפרענס נאמבער, וואטס העפענינג אין דיס קעיס? יעצט האב איך געענדיגט דאס אידישע.